די שולע איז צוריק פארוואנדלט געווארן אין א פריוואט הויז מיט דעם שטילן פאמיליע לעבן, אבער די מאמע האט זיך נישט געביטן, געבליבן די לערערן, דער זעלבער שטרענגער קאלטער אויסדרוק פון דעם בלאסן פנים, דער זעלבער באפעלערישער טאן אין שטימע, קיין שמייכל, קיין צארט ווארט, און קיינמאל קיינמאל נישט א קוש. די לערערן וואס האט באהיט מיין יוגנט האט מיר געגעבן עסן, בילדונג, קליידער, מעדיצין ווען איך בין קראנק געווען, אלצדינג, אחוץ איין זאך נאך וואס א קינד בענקט מער ווי נאך אלץ, צערטליכקייט. דאס האבן מיר אירע יתומים נישט געהאט, און איך ווייניגער פון אלעמען. אפט מאל האב איך זיך געוואונדערט און זיך געפרעגט פארוואס איז מיין מאמע אנדערש ווי די מאמעס פון אנדערע קינדער? ווען איך בין געווען א קינד האב איך נישט געהאט קיין ענטפער אויף דער פראגע, שפעטער אבער ווען איך בין אונטערגעוואקסן האב איך פארשטאנען אז זי האט אויף זיך ארויפגעצויגן די לערערישע קאלטקייט און אונטערדריקט אירע מוטערליכע געפילן צו

מען קאָן נישט קושן, איך בין אַן אָנגעזייפֿטער, האָט ער געענטפֿערט אויף אונדזערע גליקוווּנטשן און אויף דער מתּנה. נאָך אַ ביסל שפּעטער פֿלעגט ער אונדז שוין אין גאַנצן נישט באַמערקן. ער האָט זיך קיין מאָל נישט אומגעקוקט אויף מיר און אויף די אַנדערע קינדער, גלײַך ווי מיר וואָלטן גאָרנישט עקזיסטירט. ער האָט צו מיר נישט גערעדט יאָרן לאַנג. אזוי ווי די מאמע האט אים קיינמאל גארנישט געזאגט און שווייגנדיג אנערקענט זיין באנעמען זיך מיט אונז, האב איך ביי זיך באשלאסן אז אזוי טאקע דארף אן עלטערער ברודער באהאנדלען א יונגערן, און פונקט אזוי ווי ער האט זיך געהאלטן צו מיר, האב איך זיך געהאלטן צו מיין שוועסטערל אנא, און באזונדערס צו מיין ברודערל סאלאמאן יאקאב. וועגן דעם ייִנגערן ברודערל יאַקאָב האָבן מיר זיך איבערהויפּט ווייניק געדייגעט. ער האָט געקוקט אויף דער וועלט מיט זײַנע בלויע אויגן, ווייניק גערעדט און קיינמאָל נישט געוויינט. אויב ער האָט אַמאָל געשטעלט אַ פֿראַגע, האָט אים קיינער נישט געענטפֿערט. אין דעם טרויעריקן ווינטער, ווען מײַן מאַמע איז געוואָרן אַ לערערין, בין איך כּמעט קיינמאָל נישט אַרויס אין דרויסן, ווײַל איך האָב נישט געהאַט קיין שיך. יאַקאָב האָט יאָ געהאַט שיך, האט ער אבער נישט געהאט קיין ווארעם מאַנטל. די מאמע האט אים דערפאר געזאגט ער זאל טראגן מיין פאלטא יעדעס מאל ווען ער דארף ארויסגיין אין גאס, געהייסן האט עס אז איך דארף אויפפאסן אויף יאקאב'ן, זען אז ער זאל זיין ארומגעוואשן און אנגעטון, איך האב טאקע אויף אים אכטונג געגעבן אבער אן גרויס חשק, יעדעס מאל וואס איך האב זיך געמוזט ניאנטשען מיט אים האט עס מיך פארדראסן און איך פלעג אויסלאזן מיין ביטער הארץ צו אים. עס איז פלוצים פארשוואונדן געווארן א זילבערן לעפעלע. די מאַמע האָט איבערגעקערט די שטוב און עס נישט געקאָנט געפֿינען. מיט וואָכן שפּעטער, ווען ס'איז געווען אַ וואַרעמער טאָג און איך האָב געקאָנט אַרויסגיין אין דרויסן אָן שיך, בלויז מיט די קאַלאָשן אויף די זאָקן, האָב איך אָפּגענומען בײַ יאַקאָבן מײַן וואַרעמען פּאַלטאָ. גייענדיק איבער די גאַסן האָב איך דערפֿילט, ווי עפּעס האַקט מיר אונטן איבער די פֿיס. די פאלטא־קעשענע האט געהאט א לאך, איך האב אריינגעשטעקט די האנט דורכן לאך און ארויסגעשלעפט דאס פארשוואונדענע לעפעלע, ווי אזוי איז עס אהין אריינגעפאלן? איך האב באשלאסן אז שולדיג אין דעם איז יאקאב, ער האט געוויס אריינגעלייגט דאס לעפעלע אין קעשענע און עס איז דורכגעפאלן דורכן לאך, איך האב מורא געהאט אז די מאמע וועט זיין אין כעס אויף מיר ווייל איך מוז דאך אויף יאקאב'ן אויפפאסן, אין מיין קינדערשן צאָרן בין איך פֿײַל אויס בויגן צוריקגעלאָפֿן אַהיים. איך האָב געטראָפֿן יאַקאָבן אַרומקריכן לעבן גרויסן לאַנגן טיש. איך האָב אים מיט כּעס אַ שטופּ געטאָן, נישט זייער שטאַרק, אָבער זייער נישט געלונגען. ער איז געפֿאַלן מיטן פּנים צו דעם פֿירקאַנטיקן פֿיסל פֿון טיש און זיך צעקלאַפּט די נאָז. ער האָט אויפֿגעהויבן צו מיר זײַנע בלויע אויגן און געקוקט מער מיט פֿאַרוווּנדערונג, ווי מיט ווייטאָג אָדער פֿאַרדראָס. איך וועל זײַן רחמנותדיקן בליק קיין מאָל אין לעבן נישט פֿאַרגעסן. בלוט, האָט ער שטיל געזאָגט. אַ דין רויט שנירל בלוט איז געלאָפֿן פֿון דער נאָז צום מויל און ווײַטער אַראָפּ אויף זײַן האַלדז. בלוט, יאָזעף, האט ער ווידער אויסגערעדט, גיי אוועק, איך וועל אויסשמירן דיין פאלטא. איך בין געווען צעשראקן און צעטרייסלט אסאך מער ווי ער, און טרערן האבן געשטיקט אין האלז. עס איז מיר געווארן אסאך לייכטער אויפן הארצן ווען די מאמע האט דערזען ווי איך האב באהאנדלט יאקאב'ן, און האט באשלאסן אז איך זאל אויף אים מער נישט אויפפאסן, ער איז איבערגעגאנגען פון מיינע הענט אין אנא'ס. חוץ מיין מאמע'ס שולע זענען אין ביאליסטאק געווען אויך אנדערע פריוואטע שולן פאר קינדער, אבער זיי האבן געהאט דערלויבענישן פון דער רעגירונג. מיין מאמע האט קיין דערלויבעניש נישט געהאט, איר אוטשילישטשע איז געווען א געהיימע. אויף אזא אופן איז מיין מאמע, די ערליכסטע פרוי אין דער וועלט, געווארן א פארברעכערן קעגן געזעץ, און דאס געזעץ האט דאס שנעל אויסגעפונען. מען האט גע'מסר'ט. מיר האבן גאנץ גוט געוואוסט ווער עס האט דאס געטאן. איך האב אפט מאל געטראפן אין גאס דאס קליינע איינגעהויקערט מענטשעלע אין א לאנגן איבערציער, מיט גרויסע טונקעלע ברילן וואס האבן צוגעדעקט זיינע רויטליכע שוואכע אויגן, דאס איז געווען דער לערער געווירץ. איך האב אים לאנג נאכגעקוקט און געטראכט אט איז ער דער אויסוואורף, קיינער אין ביאליסטאק אחוץ אים טראגט נישט קיין שווארצע ברילן, דאס איז דערפאר וואס ער שעמט זיך מענטשן זאלן נישט קענען זען זיינע אויגן,

מען טוט אים גארנישט, ווי איז דאס מעגליך? אם שטארקסטן אבער האט קעגן דער מאמען געארבעט די לערערין פריילן זינה בישקאוויטש, וואס האט געהאט א פולשטענדיג לעגאלע דערלויבטע קינדער-שולע און פאר וועלכער דער מאמע'ס אונטערנעמונג איז געווען א געפערליכע קאנקורענץ. בישקאוויטש האט פארשווענדט גענוג געלט און מי צו קריגן א דערלויבעניש און דא קומט אן אנדערע און כאפט אויס די בעסטע קינדער פון די באלעבאטישע הייזער. די קאנקורענטין איז טאקע אן אלמנה, א געבילדעטע און זייער סימפאטישע פרוי, אבער די אייגענע פרנסה איז בילכער. זינה בישקאוויטש איז נישט געווען פארהייראט, א מיידל, און זי איז שוין נישט געווען גאר יונג, זי האט זיך געהאלטן מיט גרויס ווירדע, העפליך, קאלט, שטאלץ, איר דין לאנג פנים איז שטענדיג געווען בלאס און רואיג, אירע האר גלאטיג פארקעמט אויף צוריק, ביאליסטוק האט געהאט גרויס דרך ארץ פאר איר, אַ מיידל מאַכט זיך אַליין זעלבשטענדיק, אַ מיידל אַ פֿאַרדינערן, דאָס איז געווען אַ נײַע דערשײַנונג אין דער אָרטאָדאָקסישער ביאַליסטאָק. די מאַמע האָט געוווּסט, אַז די געזעצלעכע, די דערלויבטע לערערינס קערן וועלטן קעגן איר, אָבער זי איז אָנגעגאַנגען מיט איר אַרבעט, וואָס דען האָט זי געקענט טאָן? עס איז געווען ארום עלף אזייגער אינדערפרי, אין עסצימער וואס איז איצט געווען פארוואנדלט אין א קלאס האט די מאמע געלערנט מיט פופצן מיידלעך דייטשע גראמאטיק, אין זאל האבן אנדערע פופצן מיידלעך, שוין מיר אריינגערעכנט, געלערנט טשיסטאפיסאניע, שרייבן מיט א קלארער שיינער האנטשריפט. דער לערער פון דער דאזיגער וויסנשאפט איז געווען א באשיידענער, שטילער, אביסל רונדליכער איד מיטן נאמען איינשטיין. ער איז געווען דער איינציגער לערער אין דער נישט דערלויבטער שולע, אחוץ מיין מאמען. פלוצלונג האט דער לערער איינשטיין א זאג געטאן צו אונז, קינדער, צעגייט זיך, גייט אהיים. מיר האבן נישט פארשטאנען פארוואס ער הייסט גיין, אבער די קינדער האבן געפאלגט און זענען ארויס אין גאס. איינשטיין אליין איז אויך פארשוואונדן. באלד האב איך דורכ'ן פענסטער דערזען ווי א גאראדאוואוי פאליציאנט איז ארויס פון הויף און איז פארשוואונדן. ווען איך בין אריין אין דער מאמע'ס קלאס, זענען שוין די בענק און די טישן געווען צוגערוקט צו דער וואנט, אויס קלאס ווידער אן עסצימער. עטליכע מיידלעך וואס האבן נישט באוויזן ארויסצולויפן זענען געשטאנען ארום דער מאמען אינמיטן שטוב און געזונגען מיט דינע איבערגעשראקענע שטימען א רוסיש קינדער לידל, זשיל בול או באבושקי סערינקי קאזליק. די באבע האט געהאט א גרא ציגעלע און אזוי ווייטער. מיטאמאל האט זיך געטאן אן עפן די טיר און עס זענען אריינגעקומען דער פריסטאוו זשעלעזאווסקי מיט זעקס פאליציאנטן. דער פריסטאוו איז געווען א הויכער א פלייציגער מאן מיט א פארטפעל אונטערן ארעם און מיט א שווערד וואס איז געהאנגען ביי זיין זייט. דער פּריסטאַװ איז צוגעגאַנגען צום טיש און די פּאָליציאַנטן זײַנען געבליבן שטײן בײַ דער טיר, קײנעם נישט אַרױסצולאָזן. װער זײַנען דאָס די קינדער? האָט דער פּריסטאַװ געפֿרעגט און געעפֿנט זײַן פּאָרטפֿעל. דאָס זײַנען מײַנע קינדער, האָט די מאַמע געענטפֿערט. זיבן? און אַלע מײדלעך? האָט זשעלעזאָװסקי איבערגעפֿרעגט מיט אַ טאָן פֿון מיטלײד. איך האָב. געמאכט א זויערע מינע און געזאגט, דער בחור זעט נישט אויס ענליך צו אייך. ניין, מען זאגט טאקע אז ער איז מער ענליך אין דעם פארשטארבענעם טאטן זיינעם, האט די מאמע זיך אנגערופן. דער פריסטאוו האט עפעס פארשריבן אויף א גרויסן בויגן פאפיר. דאן האט ער געעפנט די טיר פון צווייטן צימער און דערזען נאך א גרופע מיידלעך וועלכע זענען געשטאנען שטיל און געקוקט אויף אים מיט גרויסע איבערגעשראקענע אויגן. און ווער זענען די קינדער? האט ער געפרעגט. אויך אייערע טעכטער? ניין, זיי זײַנען געקומען צו גאַסט. אַזוי פֿרי צו גאַסט? הײַנט איז מײַן זונס געבורטסטאָג, האָט די מאַמע דערקלערט, זײַנען זיי געקומען אים גראַטולירן. אַהאַ, זייער פֿײַן פֿון זיי, האָט דער פּריסטאַוו אַ שמייכל געטאָן און ווידער פֿאַרשריבן. דאָס איז אַלץ, האָט ער געזאָגט צו זײַנע פּאָליציאַנטן, מער איז דאָ גאָרנישט וואָס צו טאָן. מיר קענען גיין. און זיי זענען און זיי זענען אלע אוועק. אפאר מינוט שפעטער איז דער פריסטאוו צוריק געקומען. די מאמע האט אים אנגעקוקט מיט א בלאס פארשטיינערט פנים. דאס מאל איז ער געווען איינער אליין אן זיינע פאליציאנטן. שרעקט אייך נישט האט דער פריסטאוו געזאגט, איך האב פארשריבן אין פראטאקאל וואס איר האט מיר געזאגט. קיין שולע אייגענע קינדער און אפאר פרעמדע וואס זענען געקומען צו אייער זונ'ס געבורטסטאג. איך דאנק אייך, גאספאדין פריסטאוו, האט די מאמע געזאגט און געמאכט א פארזוך אים עפעס אריינלייגן אין האנט אריין. ער האט צוריקגעצויגן זיין ברייטע לאפע. ניין, ניין, דאס דארף מען נישט, האט ער א בורטשע געטאן, איך קען נישט קריוודען אן אלמנה מיט זיבן קינדער. האָט ער געזאָגט מיט אַ שמייכל, אָבער הערט זיך צו, גאָספּאָזשאַ פּערלמאַן, איר דאַרפֿט עפּעס טאָן וועגן דעם, איר וועט לאַנג אַזוי די שולע נישט קאָנען אָנהאַלטן. ער האָט מיר געגעבן אַ שאַרפֿן קניפּ אין באַק און איז אַוועק. אַ שטיק צײַט איז אַלצדינג געווען שטיל און רויִק. אונדזער שול איז ווײַטער אָנגעגאַנגען מיט איר נישט-דערלויבטער און פֿאַרברעכערישער טעטיקייט. נישט קוקנדיג אויף אונזער ארעמקייט האט די מאמע דאך שטענדיג געהאלטן א דינסט. איינע פון די אינטערעסאנטסטע ערטער ביי אונז אין הויז איז געווען פאר מיר די קיך. קינדער, נישט לויפן אין קיך! איר האט דארט גארנישט וואס צו טון! איר האט גענוג פלאץ וואו זיך צו שפילן, אין זאל, אין עסצימער, אדער אין הויף, נישט גיין אין קיך! אזוי פלעגט האלטן אין איין רעדן צו אונז די מאמע, אבער מיך האט די קיך געצויגן צו זיך. דארט אין קיך איז געווען גאר אן אנדער וועלט ווי אין זאל אדער אין די אנדערע צימערן פון הויז. אונזער הויזגעזינד איז געווען איינגעטיילט אויף מיר און זי. מיר דאס איז געווען די מאמע מיט די פיר קינדער, זי אבער האט זיך געהאלטן אין איין בייטן, אט איז זי געווען א הויכע און אט א נידעריגע, אמאל א שווארצע אמאל א רויטע, א שיינע אדער א מיעסע, א דיקע אדער א דארע, א פלינקע אדער א פארשלאפענע, א פרוי מיט א שארף צינגל אדער א שטילע א שווייגנדיגע, איין מאל איז עס געווען חאשע, א צווייטן מאל דבורה, נאכדעם שיינע, שרה, פערל, פייגל, און ווידער שיינע און נאכאמאל חאשע, אבער תמיד איז עס געווען זי, און מיט זי האט מען געמיינט די דינסט. מיר זענען געזעסן אויף שטולן, זי אויף א פראסטן הילצערנעם טאבורעט, מיר. זײַנען געשלאָפֿן אין בעטן, זי, אױף דער געלער שלאָפֿבאַנק. מיר האָבן געגעסן צו ערשט, זי, שפּעטער, נאָך אונדז. זי האָט אונדז באַדינט, אָבער זי איז פֿון קײנעם נישט באַדינט געװאָרן. מיר, װי אָרעם מיר זײַנען נישט געװען, האָבן מיר דאָך געטראָגן שענערע קלײדער װי זי, געהאַט קאַלאָשן, אַ שירעם, די מאַמע האָט געהאַט אַ הױכע הוט מיט בלומען און קאַרשן. זי האָט אָנשטאָט אַ הוט געטראָגן אַ שאַל איבערן קאָפּ, נישט געהאַט קײן פּאַלטאָ און געגאַנגען אין דעם גרעסטן רעגן אָן אַ שירעם. מיר האָבן געהאַט ביכער און ביכלעך, געקאָנט לײענען און שרײַבן, זי, נישט. װען זי האָט אַמאָל באַקומען אַ בריװ, האט זי אים נישט געקאנט איבערלייענען, די מאמע האט געדארפט איר ארויסהעלפן. איך האב ליב געהאט צו הערן ווי די מאמע לייענט פאר דער דינסט אזעלכע בריוו וואס מען האט איר דארט געשריבן פון זאבלודאווע אדער כאראשט איז מיר נישט געווען וויכטיג, עס האט זיך מיר אבער אויסגעוויזן אז פון דער מינוט אן וועט עפעס ווערן אנדערש, אפשר וועט זי מער נישט מוזן שלאפן אין קיך נישט ווארטן מיט איר מאלצייט ביז מיר וועלן אפעסן, איך האב אליין נישט געוואוסט פארוואס אייגנטליך איך וויל אז אזא ענדערונג זאל פארקומען, נאר געחלומט וועגן דעם האב איך פארט. און נאר בעט איך דיך מיין טייערע טאכטער חשה וואס דו מוזט נעבעך זיין אין דער פרעמד, לייענט די מאמע, און חשה ווישט דערביי א טרער. הייסט עס, זי האט אויך א מאמע, און די מאמע אירע רעדט אזוי הארציג צו איר קינד וואס האט קיין שירעם נישט און דארף זיצן אויף א הארטן טאבורעט אן א רוקן ברעטל. דאס לייענען דעם בריוו איז פאריבער, די דינסט גייט ווידער אין קיך אריין, די מאמע פארבלייבט אין זאל, און ווידער ווי פריער פארבלייבט די באלעבאטישקייט צעטיילט אין צוויי נישט גלייכע טיילן, מיר און זי. יעדן פרייטאג בייטאג פלעגט זיך באווייזן די שווארצע חנה. אינמיטן וואך האט מען זי קיינמאל נישט געזען. זי איז געווען א באשעפעניש וואס פלעגט אויפלעבן נאר איין מאל אין זיבן טעג. וואו איז זי געווען און וואס האט זי געטון די איבעריגע זעקס טעג האב איך נישט געוואוסט. אבער פרייטאג בייטאג האָט די שװאַרצע חנה אַרײַנגעשטעקט איר קאָפּ אין עס-צימער-טיר און געלאָזט װיסן, מאַדאַם, די חלה איז דאָ! די שװאַרצע חנה, די חלה-ייִדענע, האָט באַלאַנגט צו דער זעלבער קאַטעגאָריע װי האָדעס די קורעלאַפּניצע. אָבער האָדעס האָט מיר אױסגעזען צו זײַן װיכטיקער, העכער מיט א טשין. האדעס מיט אירע הינער און די פרישע אייער פלעגט קומען אפטער, פארבלייבן לענגער, נישט אוועק גיין באלד נאכדעם ווי דאס געשעפט איז געווען פארענדיגט. די קורעלאפניצע איז געווען א היימישע, אן אייגענע ביי אונז אין קיך. זי פלעגט רעדן מיט דער דינסט, איר אויספרעגן, אינטערעסירן זיך מיט איר לעבן, ווער זי איז, אויף וואס פאר א חולאת דער טאטע אירער איז אזוי קראנק, צי זי האט א חתן און אויב נישט פארוואס נישט. די חלה אידענע האט דאס קיינמאל נישט געטאן, געקומען, געבראכט און פארשוואונדן. די חלה אידענע האט זיך נאר געזארגט פאר שבת, די חלה זאל זיין גרינג ווי א פעדער. האדעס די קורעלאפניצע אבער האט זיך געזארגט וועגן א גאנצער וואך. עס איז נישט געווען אמת אז זי האט געטראגן נאר הינער און אייער. ערב פסח פלעגט זי אריינשלעפן אין קיך אריין אן אינדיק וואס האט אנגעהויבן שרייען האלדער האלדער האלדער האלדער יעדעס מאל וואס מען האט דערמאנט דאס ווארט סדר אדער שוחט. חנוכה צייט פלעגט זי ברענגען געפרעגלטע גריבן ערב פורים זענען אין די קאשיקעס לעבן די הינער געלעגן שיין און אקוראט איינגעפאקטע און פארזיגלטע פעקלעך טיי פון דער גרויסער רוסישער פירמע ק י עס פאפאוו אזש פון סאמע מאסקווע, און שפעטער ווען עס האט זיך אנגעפאנגען פארשפרייטן וויסאצקי'ס טיי איז אויף די פעקלעך טיי געווען אויפגעשריבן וויסאצקי. האדעס איז נישט געשטאנען אויף איין ארט זי איז מיטגעגאנגען מיט דער צייט. א לאנגער איד מיט א לאנגער בארד און אין א לאנגער גרויער קאפאטע איז געווען דער גלעזער. ער האט ארומגעטראגן מיט זיך א ספעציעל געבויטן גרויסן פלאטשיגן מיט א זאק איבערגעצויגענעם קאסטן, וואס איז געווען ענליך צו א ריזיגן הילצערנעם פארטפעל. אין פּאָרטפֿעל זײַנען געשטאַנען גרויסע פּלאַכטעס גלאָז און עס זײַנען געלעגן שטיקער קיט. צו שנײַדן די גלאָז האָט ער געהאַט אַ דימענט אײַנגעפֿאַסט אין אַ ספּעציעלן אינסטרומענט מיט אַ הענטל. איך האָב שטענדיק מיט דער גרעסטער נײַגעריקײט געוואַרט, אַז דער גלעזער זאָל שוין אַרויסנעמען דעם אינסטרומענט מיטן דימענט און באַווײַזן זײַן גרויס וווּנדער, שנײַדן גלאָז. א צי מיטן דימענט און דאס גלאז איז אפגעשניטן פינקטליך אזוי שיין גלייך ווי א ווירע. היינט דער קיט ווען מען קראצט אים ארויס פון א נארוואס אריינגעשטעלטע שויב שמעקט ער אזוי זאפטיג און דער גלעזער האט גאנצע קנוילן קיט ווער קאן זיך גלייכן צום גלעזער? אן אנגעלייגטער גאסט איז אויך געווען שייקע דער קוימענקערער. ער פלעגט נישט אריינקומען, נאר אריינשפרינגען אין קיך, מיט א צעקוועטשטן גלאנציגן צילינדער הוט אויפן קאפ, מיט אן אויסגעשמירטע מארדע, אנגעטאן אין שווארצן, איז ער שוין געווען אויס מענטש, אבער נאכנישט קיין טייוול. עמיצער וואס איז צווישן מענטש און טייוול. אט דאכט זיך, ערשט נישט לאנג צוריק איז ער געווען א דארער, א הויכער, און היינט האט זיך דער מזיק געמאכט קליין,

דער זעלבער איז אויך דער פארסאזשעטער בעזים זיינער, און די שטאלענע באמבע וואס איז צוגעטשעפעט צום בעזים פארבלייבט די זעלבע. עס איז אוועק א לאנגע צייט ביז איך האב אויסגעפונען אז שייקע דער קוימענקערער איז אין דער אמתן נישט איין פערזאן, נאר אז דאס זענען געווען עטליכע און פארשיידענע קוימענקערער. אמאל פלעגט אריינשפרינגען אין קיך איינער, אמאל א צווייטער און אמאל א דריטער. נאר גיי טרעף ווער איז ווער, אז זייערע פענעמער זיינען אויסגעשמירט מיט סאזשע און מען זעהט נאר די ווייסלעך פון די אויגן און די ציין. דער אמת'ער שייקע, דער וואס האט ליב געהאט צו שפילן מיט מיר, און פלעגט אריבערשפרינגען איבער דעם טאבורעט ווי א פראש, דער איז שוין געווען טויט. געשטארבן פון טשעחאטקע וואס ער האט געכאפט קריכנדיג אין ווינטער איבער די ביאלאסטאקער דעכער. זומער צייט פלעגן זיך באווייזן ביי דער קיכטיר גאר אנדערע מענטשן. דאס זיינען געווען גויים און גויות פון די ארומיקע דערפער. זיי זיינען געווען אנגעטון אנדערש ווי די אידן, אין העלע כמעט ווייסע סוויטקעס, געטראגן אויף די פיס ווייכע לאפטשעס אנשטאט שיך, און זייערע קאשקעטן זיינען געווען אן דאשיקעס. זיי האבן גערעדט גוי'איש. בעלארוסיש, ווייסרוסיש, וואס האט געקלונגען ווי א מין מישמאש פון רוסיש, פויליש און מאלארוסיש. אויף דער שפראך וואס יעדער אין ביאליסטאק האט פארשטאנען, האבן זיי געבעטן מען זאל אפקויפן ביי זיי דעם זאק קארטאפל וואס זיי האבן מיטגעבראכט פון דארף, אוגערקעס, סאלאט און אמאל א פייפל אויף וועלכן זיי האבן אזוי קונציג און טרויעריג געשפילט

יעדעס מאל ווען איך האב דערפילט אט דעם גערוך איז עס געווען ווי א קליין שטיקל גליק, ווי אן אומבעקאנטער גענוס וואס אט איז ער דא און אט פארשווינדט ער. צווישן די אלע קיך מענטשן איז געווען איין פיגור וואס איז מיר געווארן באזונדערס ליב, גערופן האט מען אים בערל דער וואסער טרעגער. בערל דער וואסער טרעגער האט אויסגעזען הויך, ברייט, מאסיוו, שווער. הויכע ברוין-געלע שטיוול מיט הארטע, כמעט הילצענע חאלעוועס, א דיקער פויערישער טולופ אנגעטאן אויף די ברייטע פעסטע פלייצעס, און א הויכע פוטערנע הוט האבן אים געמאכט נאך העכער. זיין פנים האט געהאט א ברוין-געלן קאליר, פונקט אזוי ווי די חאלעוועס פון זיינע ריזיקע שטיוול. דריי פערטל פון דעם וואס האט געקאנט באצויכנט ווערן מיט דעם נאמען פנים, איז געווען פארוואקסן מיט א מין מאדנעם געוואוקס וואס איז געווען זייער ווייניג ענליך צו א בארד, אין זומער האט מען נאך ווי עס איז געקאנט גלויבן אז דאס קאן זיין א בארד, ווינטער אבער איז עס געווען אלצדינג אין דער וועלט נאר נישט קיין מענטשליכע בארד. עס איז געווען א מין געמיש פון פארפרוירענע האר, שטיקלעך שטרוי, אייז און שניי און שטיקלעך טאבאק. פון אנפאנג האב איך געטראכט אז דער וואסערטרעגער קלעבט זיך און מישנע צו אזא מין זאך, כדי צו פארשטעלן דעם פנים, פונקט אזוי ווי שייקע דער קוימענקערער איז אויסגעשמירט מיט סאזש מען זאל אים נישט דערקענען.